אמר רבא האט רבא געזאגט, גזל, ער האט גע'גזל'ט א זאך, והשביח, און ער האט עס געמאכט בעסער דער גזלן, ומכר, און ער האט עס פארקויפט. אדער, וגזל, ער האט גע'גזל'ט א זאך, והשביח, האט עס געמאכט בעסער, והוריש, און ער האט געמאכט ירש'ענען. און מ'האט דא די שאלה צי די שבח באלאנגט צו דעם לוקח, צי די שבח באלאנגט צום יורש, זאגן מיר מה שהשביח וואס ער האט געמאכט בעסער, מכר האט ער פארקויפט, מה שהשביח וואס ער האט געמאכט בעסער, הוריש האט ער געמאכט ירש'נען, און דער לוקח נעמט א העלפט אדער א דריטל אדער א פערטל פון שבח, די זעלבע זאך דער יורש, אדער ער נעמט אינגאנצן שבח ווי שטייט אין די משנה מפני תקנות השבים. בעי רבא, רבא האט געפרעגט א שאלה, פריער האבן מיר גערעדט ווער האט געמאכט בעסער דער גזלן נאכדעם האט ער עס פארקויפט אדער נאכדעם האט ער געמאכט ירשנן השביח לוקח מהו דער גזלן האט פארקויפט די זאך און דער לוקח האט עס געמאכט בעסער. בתר דבעיא נאכדעם וואס האט געפרעגט די שאלה הדר פשטה האט ער נאכער פושט געווען מה מכר ראשון לשני וואס האט פארקויפט דער ערשטער צום צווייטן כל זכות שתבא לידו אזוי ווי דער גזלן אויב ער זאל עס געווען מאכן בעסער וואלט ער דאך באקומען

האט ער אים צוריק געפרעגט, סוף סוף הבא מחמת עכום הרי הוא כעכום, דער גאנצער דין וואס איך מאך די תקנה פאר דעם לוקח אז ער באקומט דעם גאנצן שבח אדער מחצה שליש ורביע, איז דאך מכח ווייל ער קומט דעם גזלן וואס פאר דעם גזלן האט מען געמאכט די תקנה, אבער דא קומט ער דאך פון א גוי, זאגט די גמרא לא צריכא, כגון דגזל ישראל, דער איד האט געגזלט, וזבנה ניהליה, ער האט עס פארקויפט צו א גוי, והשביחה עכום, און דער גוי האט עס געמאכט בעסער, והדר עכום וזבנה לישראל, און דער גוי האט עס נאכער פארקויפט צו א איד, פרעג איך מאי ווי איז דער דין, מי אמרינן צי זאגן מיר כיוון דמעיקרא ישראל, פריער איז געווען א איד והדר ישראל און ביי די ענדע איז א איד עבדי רבנן תקנתא מאכן די רבנן די תקנה אז דער שבח זאל באלאנגען צום לוקח או דילמא אדער כיוון דאיכא עכום באמצע ווייל אינמיטן איז דא א גוי לא עבדו ליה רבנן תקנתא האבן די רבנן נישט געמאכט קיין תקנה תיקו בלייבט שטיין די שאלה. כ'האב זיך נישט פושט געווען די שאלה. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, האי מאן דגזל דיקלא מחבריה, איינער האט גע'גזל'ט א טייטלבוים פון זיין חבר, וקטליה, ער איז אריין געגאנגען אין חבר'ס פעלד און ער האט אפגעשניטן א טייטלבוים, אף על גב דשדיא, כאטש ער האט ארויסגעווארפן דעם בוים מארעא פון חבר'ס פעלד לארעא דידיה צו זיין פעלד, לא קנה, האט ער דעם בוים נישט קונה געווען. מאי טעמא, פארוואס האט ער נישט קונה געווען? מעיקרא דיקלא מיקרי, פריער הייסט עס דעקל, והשתא נמי דיקלא מיקרי, און יעצט הייסט עס אויך דעקל, דער נאמען איז גארנישט ניט געווארן אנדערש. דיקלא, ער האט געגזלט א בוים ועביד גובי, ער האט עס צעהאקט אויף שטיקער, נישט ר'האט געמאכט שוין באלקנס, נאר האט עס אזוי געמאכט אויף חוליות פארשידענע, לא קנה, האט ער נישט קונה געווען. השתא מיהת גובי דדיקלא מיקרי, ווייל יעצט ווערט ער עס אויך אנגערופן גובי דדיקלא, דעריבער האט ער נישט קונה געווען, לכאורה מיר האבן דאך געלערנט צמר, ר'האט געגעבן אים צו פארבן וואל שווארץ און ער האט געפארבט רויט, זאגן מיר אז ס'איז א שינוי ער האט קונה געווען, כאטש עס ווערט דאך אנגערופן אויך מיט דעם נאמען צמר. וואס איז דאס אנדערש פון פריער איז דאס געוועזן דיקלא און יעצט הייסט עס גובי דדיקלא? נאר דארט נאר ביי צמר קומט זיך צו נאך א זאך וואס דער אויסזען איז אנדערש. גובי, ער האט געגנבעט די שטיקער האלץ, ועבדינהו כשורי, האט פון דעם געמאכט באלקנס

קנה, האט ער קונה געווען, ווייל יעצט האט עס שוין א שינוי, ס'האט דאך א אנדערע נאמען אויכעט. אמר רבא האט רבא געזאגט, האי מאן דגזל לוליבא, איינער האט געגזל'ט א לולב, ועבדינהו הוצי, ער האט אוועקגעריסן די בלעטלעך פונאנדערגעריסן, איז קנה, האט ער קונה געווען, דמעיקרא לוליבא מיקרי, פריער האט עס געהייסן לולב, והשתא הוצי, און יעצט ווערט עס אנגערופן הוצי. הוצי, ער האט געגזלט הוצי, ועבדינהו חופיא, האט פון דעם געמאכט א בעזעם, קנה, האט ער קונה געווען, מעיקרא הוצי, פריער האט עס געהייסן הוצי והשתא חופיא. ווי איז אבער חופיא? ער האט געגזלט ריטלעך, די בלעטלעך פון א צעריסענעם לולב, וואס ווערט אנגערופן חופיא, ווען די בלעטלעך זענען פונאנדערגעטיילט הייסט עס הוצי, און ווען מען טוט פונאנדערטיילן יעדן איין אויף צוויי, דאס איז געמאכט געווארן אויף אויסקערן די שטוב, ווערט עס אנגערופן חופיא. ועבדיה, ער האט עס געמאכט שרשורא, א שטריק, לא קנה, האט ער נישט קונה געווען. מאי טעמא, וואס איז דער טעם?

איז געווארן פונאנדערגעטיילט צו דאס הייסט א שינוי צו נישט, זאגט די גמרא תא שמע, כ'וויל זיך פושט זיין, דאמר רב מתון אמר רבי יהושע בן לוי ניטלה התיומת, אז די בלעטל איז געווארן אוועקגענומען, פסול. איז דער לולב פסול. מאי לאו, מיינסטו דען ניט, הוא הדין לנחלקה, אז ס'איז פונאנדערגעטיילט איז עס אויכעט פסול. און אזוי ווי איך זאג אז עס ווערט פסול און ס'הייסט נישט קיין לולב, איז לגבי קונה זיין איז דאס אויך א שינוי, און ער האט עס קונה געווען. זאגט די גמרא לא, ניין, ניטלה שאני, מ'האט עס אינגאנצן צוגענומען, דעמאלט איז טאקע פסול, דהא חסר ליה, ווייל עס פעלט, איז אויב עס פעלט אינגאנצן די תיומת, איז טאקע זיין אויך דא דער דין, ער האט עס קונה געווען. אבער דארטן נחלקה ס'פעלט דאך גארנישט, דעמאלט קען זיין ס'איז כשר ביי א לולב, און עס קען זיין אז דא אז זאגן מיר ער האט נישט קונה געווען, אין נחלקה התיומת איז דא אסאך טייטשן, תוספות זאגט דא, און רשי אין סוכה לערנט אנדערש ווי דא. איכא דאמרי אנדערע זאגן תא שמע, כ'וויל זיך פושט זיין, דאמר רב נתן אמר רבי יהושע בן לוי נחלקה התיומת, אויב ס'איז געווארן פונאנדער געטיילט נעשה האט דעם זעלבן דין כמי שניטלה ווי מ'האט עס צוגענומען, ופסול, ס'איז פסול, שמע מינה בין איך זיך פושט, אזוי ווי נחלקה התיומת ווערט עס פסול ביי א לולב, און די זעלבע זאך הייסט עס דא אויך א שינוי און ער האט עס קונה געווען. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, האי מאן דגזל עפרא מחבריה, איינער האט גע'גזל'ט ערד פון זיין חבר, ועבדיה לבינתא, און ער האט עס געמאכט פאר א ציגל, לא קנה, האט ער נישט קונה געווען, מאי טעמא, פארוואס האט ער נישט קונה געווען, דהדר משוי ליה עפרא, ער קען עס צוריק מאכן ס'זאל זיין ערד ווי פריער און שינוי החוזר לבריאתו איז נישט קונה, די שיטה זאגט מ'מיינט ער האט נאך נישט פארברענט דעם ציגל ווייל אויב ער האט אים אויסגעברענט אין דעם אויוון דעמאלט קען מען שוין נישט מער מאכן קיין ערד איז דאס דעמאלט א שינוי און מ'איז קונה. לבינתא ועבדיה עפרא ער האט געגזלט א ציגל און האט געמאכט פון דעם ערד, קני, האט ער קונה געווען. מאי אמרת, פארוואס זאלסטו זאגן ער זאל נישט קונה זיין? דילמא הדר ועביד ליה לבינתא, טאמער וועט ער גיין ער וועט עס צוריק מאכן א ציגל, דעמאלט פנים חדשות באו לכאן, דאס איז נישט די ערשטע ציגל, ס'איז א צווייטע ציגל, ווייל רש"י זאגט מען קען נישט מצמצם זיין אז ס'זאל זיין פונקטליך די זעלבע גרויס ווי פריער. ואמר רב פפא, נאך האט רב פפא געזאגט, האי מאן דגזל נסכא מחבריה, איינער האט געגזל'ט א שטיק זילבער פון זיין חבר, ועביד זוזי, ער האט פון דעם געמאכט געלט, לא קני, האט ער ניט קונה געווען. ווייטער דף צדיק ט עמוד ב' זאגט די שיטה אז דער סדר איז געוועזן די פארעם פון די געלט האט יעדער געהאט, דער מלך האט געזאגט וועלכע פארעם מען זאל מאכן און יעדער איינער האט געמאכט פון דעם געלט, נאר מען האט געמוזט מאכן די פארעם וואס דער מלך הייסט. מאי טעמא? פארוואס האט ער נישט קונה געווען? הדר עביד להו נסכא. ער קען עס צוריק מאכן א שטיק זילבער, אבער די שיטה זאגט אז ס'איז דאך געווארן יעצט בעסער, אז ער גיבט יענעם צוריק די געלט דארף ער אים באצאלן דעם שבח. זוזי, ער האט געגזלט געלט ועבדינהו נסכא און ער האט עס געמאכט, ער האט עס צעלאזט, צוריק געמאכט א שטיק זילבער, קני, האט ער קונה געווען, מאי אמרת? פארוואס זאלסטו זאגן מען זאל נישט קונה זיין? הדר עביד להו זוזי, ער קען צוריק מאכן ווי פריער אזוי ווי ער האט געגזל'ט איז עס געווען געלט זאל עס ווידער זיין געלט, פנים חדשות באו לכאן, ס'איז נישט די זעלבע געלט ווי פריער. שחימי, ער האט געגזל'ט שווארצע געלט, ועבדינהו חדתי, ער האט עס אפגעריבן און האט עס געמאכט ווייס, לא קני, האט ער נישט קונה געווען, דאס איז נישט קיין שינוי, ס'וועט צוריק ווערן שווארץ, ווי איז חדתי, נייע געלט ועבדינהו שחימי, און ער האט עס געמאכט אלט, ער האט עס געמאכט שווארץ, קני, האט ער קונה געווען, מאי אמרת? פארוואס זאלסטו זאגן אז ס'זאל נישט זיין קיין שינוי דאס וואס איז געווארן פון ווייס שווארץ? הדר עביד להו חדתי, ער קען עס צוריק אפרייבן ס'זאל ווערן ווייס ווי ניי, אבער מידע ידיע שיחמייהו, ס'איז קאנטיג זייער שווארצקייט. דעריבער איז דאס א שינוי וואס איז נישט חוזר לברייתו. אין דער משנה האבן מיר געלערנט זה הכלל, דאס איז דער כלל, כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה, כל לאתויי מאי, דאס וואס שטייט כל וואס קומט מען מרבה זיין, אזוי איז גורס דער מהרש"ל, לאתויי ס'גייט מען מרבה זיין הא דאמר רבי אילעא, וואס רבי אילעא האט געזאגט, גנב טלה, ער האט געגנבעט א שעפסל. ונעשה איל, ס'איז געווארן א איל, א איל ווערט אנגערופן ווען ס'איז עלטער פון דרייצן חדשים, טלה איז עס ביז צוועלף חדשים, אדער עגל, ונעשה שור, גע'גנב'עט א קאלב און ס'איז געווארן א אקס, נעשה שינוי בידו, ווערט עס א שינוי אין זיין האנט, וקנאו, ער האט עס קונה געווען, אז אויב טבח ומכר, אז שפעטער טוט ער דאס שעכטן שלו הוא טובח שלו הוא מוכר, וועט ער נישט דארפן באצאלן נאר כפל, נישט קיין ד' וה'. ההוא גברא איין מענטש דגזל פדנא דתורי מחבריה, ער האט געגזלט אפאר אקסן פון זיין חבר, דער תרגום פון ווארט צמד איז פדן, פדן ארם ווערט עס אויך אנגערופן ווייל ס'איז געווען צוויי שטעט וואס האבן געהייסן ארם, ארם נהריים ס'איז געווען לעבן צוויי טייכן, און ארם צובה. איז ווארט פדן מיינט מען א פאר. אזל, ער איז געגאנגען, כרב בהו כרבא, ער האט געאקערט מיט די אקסן, זרע בהו זרעא, ער האט פארזייעט, די אקסן זענען גארנישט ניט געווארן מאגער,

דעם שבח. וואס די פעלד איז געווארן בעסער. אמר ליה רבא האט אים רבא געפרעגט, תורי אשבח ארעא לא אשבח, נאר די אקסן האבן געמאכט בעסער, און די ערד האט נישט געמאכט בעסער וואס איז געוואקסן? אמר האט רב נחמן געזאגט, כי קאמינא איך זאג נשיימו כוליה, איך זאג דען מען זאל אפשאצן דעם גאנצן שבח, פלגא קאמינא, דער רווח וואס איז ארויסגעקומען איז א העלפט פון דער ערד א העלפט פון די אקסן. אמר ליה האט רבא געפרעגט ר' נחמנ'ען, סוף סוף גזילה היא ס'איז דאך א גזילה, וקא הדרה בעינא, אויב דער גזלן האט זיך באנוצט מיט א זאך וואס ער האט געגזל'ט און ער האט דאס נישט געמאכט ערגער, גיט ער צוריק די זאך און ער דארף נישט באצאלן פאר דער ארבעט, דתנן מיר האבן דאך געלערנט כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה. אמר ליה האט ר' נחמן געזאגט צו רבא'ן, לא אמינא לך האב איך דען דיר נישט געזאגט כי יתיבנא בדינא ווען איך זיץ ביי א דין תורה לא תימא לי מידי זאלסטו מיר גארנישט נישט זאגן דאמר הונא חברין עלאי הונא מיין חבר האט געזאגט אויף מיר, אנא ושבור מלכא, איך און שמואל איז געווארן אנגערופן שבור מלכא, אחי בדינא, מיר זענען ברידער ביי א דין, מיר ביידע פסק'נען ריכטיג, האי אינש דער מענטש וואס איך האב געהייסן אים באצאלן כאטש ער דארף נישט באצאלן, גזלנא עתיקא הוא, ער איז א אלטע גזלן, ובעינא דאיקנסיה, דאס וואס כ'האב אים געהייסן באצאלן איז נישט מצד הדין, נאר אים קנס'ענען כדי ער זאל מער נישט גזל'ען, דא זעהט מען אין דער גמרא איין זאך, כאטש ס'איז געוועזן אין בבל, דאך האט ר' נחמן אים געקנס'ט, קנסות זאגט מען דאך דארף זיין מומחה, אבער אויב דאס האנדלט זיך לטובת די מענטשן קאן מען קנס'ענען דעם גזלן. נאך זעהט מען אין די גמרא. מיר האבן דאך געזעהן אין די פריערדיגע גמרא תקנת השבים, מען טוט פארלייכטערן אויף דעם גזלן כדי ער זאל קענען תשובה טאן. דאך זעהן מיר אמאל איז פארקערט גאר, מען טוט מחמיר זיין אויפן גזלן ער זאל באצאלן אפילו דאס וואס ער דארף נישט באצאלן מיטן דין, ווען? אויב דאס איז לצורך תיקון העולם, רש"י זאגט די משנה גזל בהמה והזקינה, ער האט געגזלט א בהמה און ס'איז געווארן אלט, עבדים והזקינו, ער האט געגזלט קנעכט און זענען געווארן אלט, משלם כשעת הגזילה, באצאלט ער וויפיל זענען ווערט געווען כשעת הגזילה, ווייל ער האט עס קונה געווען בשינוי, ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט, בעבדים, ווען ער האט געגאזלט קנעכט זענען געווארן אלט, אומר לו קאן ער זאגן צו אים הרי שלך לפניך, ווייל עבדים זענען כקרקע דומה, גלייך ווי קרקע, און קרקע אינה נגזלת, ס'געפינט זיך שטענדיג אין רשות פון בעל הבית. נאך א דין. גזל מטבע ונסדק, ער האָט געגאַזלט אַ מטבע און ס'איז געוואָרן געשפּאָלטן. דאָס איז אַ שינוי הניכר און ער האָט עס קונה געווען בשינוי. אָדער פירות והרקיבו, ווי די גמרא זאָגט ווייטער, רוב פירות איז געוואָרן פאַרפוילט, איז עס אַ שינוי. יין והחמיץ, וויין וואָס איז געוואָרן זויער, איז דער דין, משלם כשעת הגזילה, ער קאָן נישט צוריקגעבן די זאַך ווי ס'איז יעצט, ווייל ער האט עס קונה געווען בשינוי און ער באצאלט כשעת הגזילה. ווי איז אבער מטבע ונפסל, ער האט געגזלט א מטבע און דער מלך האט עס גע'פסל'ט אז דיע מטבע זאל מער נישט ארויסגיין ביציאה? אדער תרומה ונטמאת, ער האט געגזלט תרומה און זי איז געווארן טמא, דאס איז א שינוי שאינו ניכר. חמץ ועבר עליו הפסח, אין שיטה איז פארהאנען אז בל יראה איז קיין ביידע נישט עובר, נישט דער נגזל נישט דער גזלן, בהמה ונתעבדה בה עבירה, ער האט געגזלט א בהמה ס'איז געווארן געטאן מיט דעם אן עבירה, אדער נרבעת, אדער מ'האט עס געדינט פאר עבודה זרה, או שנפסלה מעל גבי מזבח, זי איז געוואָרן געפּסלט פון מזבח, מיט אַזוין מום, וואָס דער מום איז נישט ניכר, דער מום איז געוועזן אין דעם אויג, אין דעם הייטל פון אויג. או שהיתה יוצאה ליסקל, אָדער ס'איז געקומען די בהמה סקילה, זי האָט דערהרגעט אַ מענטש במזיד, בכוונה. אומר לו, קען ער זאגן צו אים הרי שלך לפניך. רש"י'ס גירסא איז פטורה, פארוואס ביי דיע זאכן איז ער פטור? פארוואס קען ער זאגן הרי שלך לפניך? ס'איז דאך נעבדה בה עבירה, נפסלה מעל גבי המזבח, קען ער דאך עס נישט ברענגען פאר א קרבן, ווייל נישט אלע בהמות שטייען למזבח, און ביי מטבע ונפסל תרומה ונטמאת חמץ ועבר עליו הפסח, ס'איז נישט קיין שינוי דא אין די עצם זאך. רש י, בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך, דכקרקע דמו, עבדים האט דעם זעלבן דין ווי קרקע, וברשותא דמרא קיימי, שטייט אין רשות פון בעל הבית, גזל מטבע ונסדק, שינוי הניכר הוא, האט ער שוין קונה געווען די זאך מיט שינוי, ונעבדה בה עבירה, נרבעת, אדער נעבדה ס'איז געווארן געדינט פסולה לקרבן, ווערט די בהמה פסול פאר א קרבן, כדתניא בשור שנגח ד' וה', שנפסלה מעל גבי מזבח, און מען מיינט במום שאין ניכר, די מום איז אזעלכע וואס איז נישט קאנטיג, אז דאס איז נישט קיין שינוי מען זאל קונה זיין, כדוקין שבעין, די מום איז געוועזן די דוקין שבעין. פטורה, בעסער איז די גרסה פון גמרא אומר לו הרי שלך לפניך אזוי שטייט דאך פריער אויכעט נאר רשי האט א גרסה פטורה דכל בהמות לאו למזבח קיימי נישט אלע בהמות שטייען אויפן מזבח צו מקריב זיין זיי פאר א קרבן. גמרא, אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט לא הזקינה הזקינה ממש, דאס וואס שטייט אין דער משנה גזל בהמה והזקינה משלם כשעת הגזילה מיינט מען נישט ממש הזקינה, נאר דווקא הזקינה, אלא אפילו כחשה, אפילו ס'איז געווארן מאגער, וואס איז נישט קיין אזוין גרויסע שינוי וואס דער גאנצער גוף איז נישט געווארן נשתנה, דאך איז דער דין משלם כשעת הגזילה, ס'איז א שינוי. פרעגט די גמרא והא אנן הזקינה תנן, מיר האבן דאך געלערנט הזקינה. ענטפערט די גמרא, כחשה כגון הזקינה, ר' פפא מיינט אזוין כחשה וואס איז גלייך ווי הזקינה דלא הדר בריא אז ס'עט ניט שפעטער ווערן צוריק געזונטער פעטער אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי הכי קאמרי משמיה דרבי יוחנן אזוי האט מען געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן אפילו גנב טלה ונעשה איל ער האט געגנבעט א שעפס און ס'איז געווארן עלטער ביי אים פון דרייצן חדשים איז עס א איל, אדער עגל א קאלב ונעשה שור, נעשה שינוי בידו וקנאו, איז געווארן א שינוי אין דעם האנט פון דעם גזלן האט עס קונה געווען, איז אויב טבח ומכר, ווען ס'איז געווארן א איל אדער ווען ס'איז שוין געווארן א שור האט ער עס געשחטן אדער פארקויפט, שלו הוא טובח שלו הוא מוכר, ער באצאלט נישט קיין ד' וה' פאר טביחה מכירה. אמר ליה, האט ער געזאגט צו אים, לאו אמינא לך האב איך דען דיר נישט געזאגט לא תחלף גברא, זאלסט נישט בייטן די נעמען פון די מענטשן ווער עס זאגט די הלכה, ההוא משמיה דרבי אלעא איתמר, דאס איז געווארן געזאגט אין נאמען פון רבי אלעא'ן, נישט אין נאמען פון רבי יוחנן, די שיטה זאגט, די גמרא קומט מיר דא דערציילן ווי שטארק זענען געווען געווארענט צו דערמאנען די הלכה מפי הקבלה פון דעם רבי'ן. אין אלע זייערע זאכן איז נאר געווען א קלארע קבלה פון דעם וואס מען האט מקבל געווען די הלכה, אזוי זאגט די שיטה בשם רשב"א. אין דער משנה האט מען געלערנט רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט בעבדים, אויב ער האט געגזלט קנעכטן זענען געווארן אלט, אומר לו קען ער זאגן צו אים הרי שלך לפניך.

די שיטה פרעגט, מען טרעפט דאך אסאך מאל אין גמרא מען פסק'נט ווי א יחיד, וואס איז דא די קשיא? נאר דא די קשיא ווייל רב איז געווען דער תלמיד פון רבי'ן, און רבי האט דאך מסדר געווען די משנה'ס, און רב איז אויך געווען פון די חכמים וואס האבן עמדו למנין וואס מען האט זיך געציילט וועלכעס מען זאל מאכן א סתם אז אזוי איז די הלכה און וועלכעס זאל זיין א יחיד, דעריבער וואונדערט מען זיך, ווי קומט עס אז לאזט אפ די רבנן און טוט ווי רב מאיר? זאגט די גמרא אמרי, וועל איך דיר ענטפערן, משום דברייתא איפכא תניא, אין דער ברייתא שטייט פארקערט, אז רב מאיר זאגט כשעת הגזילה, און די חכמים זאגן בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך, איז רב מאיר

נישט רב האט איבערגעקערט די משנה, נאר די רעבעס רב'ס האבן אים געלערנט פארקערט, אז ר' מאיר זאגט כשעת הגזילה, האט ר' מאיר גארנישט ניט איבערגעקערט, מען האט אים גלייך געלערנט פארקערט די משנה אז ר' מאיר זאגט כשעת הגזילה. ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן כי לא אפיך חדא מקמי חדא, איך טו נישט איבערקערן איין משנה

אז ר' מאיר זאגט כשעת הגזילה, און די צווייטע ברייתא איז דתניא מיר האבן געלערנט המחליף פרה בחמור וילדה, איינער האט אויסגעביטן א פרה פאר א אייזל וילדה און זי האט געבוירן. וכן המוכר שפחתו וילדה, די זעלבע דין איז, ער האט פארקויפט די דינסט און זי האט געבוירן. רש"י שטעלט זיך פאר וואס ביי פרה בחמור שטייט המחליף און עס שטייט נישט מוכר, אזוי ווי עס שטייט ביי דער שפחה, ווייל א בהמה ווערט דאך נישט נקנה מיט כסף, מען דארף מאכן א משיכה, און אויב מען מאכט א משיכה זעט מען דאך צו ילדה צו נישט, ס'איז דעמאלט נישטא קיין ספק, דעריבער קען מען נישט לערנען המוכר פרה וילדה, אבער ביי חליפין דארף מען דאך נישט מאכן ביידע זאלן מאכן די משיכה, ס'קען זיך נאר רעדן אז דער בעל הפרה האט מושך געווען דעם חמור, אבער דער בעל החמור האט נישט געמאכט קיין משיכה אין דער פרה. און דעמאלט ווען דער בעל הפרה האט געמאכט א משיכה אין דעם חמור איז דאך שוין געווארן דער קנין, אזוי איז דאך א משנה אין קידושין, אז אויב איינער האט געמאכט א משיכה איז דער אנדערער שוין אויך קונה, דעריבער מוז ער לערנען דא המחליף. יעצט האבן מיר די שאלה, איך ווייס נישט בשעת משיכת החמור צי האט שוין די פרה געהאט געבוירן, צו נישט. אויב זי האט געבוירן קודם משיכה איז ברשות מוכר ילדה, אויב לאחר משיכה, נאכדעם מ'האט געמאכט א משיכה אין דעם חמור, איז דאך ברשות לוקח ילדה. און דער זעלבער דין אין מוכר שפחתו, עבד כנעני ווערט דאך נקנה מיט כסף, איז דעמאלט אפילו איז די שפחה נישט דא פאר אונז בשעת נתינת מעות. זה אומר ברשותי ילדה, והלה שותק, איינער זאגט איך ווייס זיכער ברשותי ילדה, דער אנדערער זאגט איך ווייס נישט, איז ברי ושמא ברי עדיף. תוספות איז מסביר אפילו דער וואס ער זאגט איך זאג נישט ברי עדיף, אבער שתיקה איז נישט שמא, ס'איז כהודאה דמיא, ס'איז נישט גלייך ווי איני יודע, זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע, ביידע ווייסן נישט, איז דער דין יחלוקו, זה אומר ברשותי וזה אומר ברשותי, יעדערער זאגט אז דער בעל הפרה זאגט, די פרה האט געבוירן איידער כ'האב געמאכט א משיכה אין דעם חמור, איז דאך געבוירן געווארן אין מיין רשות, און דער אנדערער זאגט פארקערט, אז די פרה האט געבוירן נאכדעם ווי דו האסט געמאכט א משיכה אין חמור, איז דער דין, ישבע המוכר שברשותו ילדה, דארף שווערן דער מוכר,

אבער נישט פאר דעם וולד איז דאך מודה במקצת, און וועגן הילך ווערט ער נישט געפאטערט ווייל ער דארף דאך באצאלן, האט איר אפגעהאקט די האנט, ס'איז נישט הילך, דעריבער זאגן מיר זאל ער שווערן און ער גיבט נישט אוועק די וולד פון דער שפחה, לפי שכל הנשבעים שבתורה, אומעדום וואס שטייט אין דער תורה אז מען שווערט נשבעין ולא משלמין דברי ר' מאיר, ר' מאיר לערנט אז אומעדום ווי שטייט מען שווערט דער וואס מען מאנט אים, ער דארף שווערן ער איז פטור, ווי די גמרא לערנט עס אפ פון א פסוק ולקח בעליו ולא ישלם, דער וואס דארף באצאלן ער שווערט, ולקח בעליו דער בעל הבית נעמט די שבועה ולא ישלם ער זאל נישט באצאלן, איך זאג נישט אז דער תובע זאל שווערן ער זאל נעמען, ניין, נאר איך זאג דער נתבע, דער וואס ווערט געמאנט, שווערט און ער איז פטור. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, אין נשבעין, מען שווערט נישט, לא על עבדים ולא על קרקעות, ממילא איז נישט דא קיין חיוב שבועה, וואס זשע טו איך מיט דעם ולד פון דעם שפחה, אין רשות פון דעם מוכר זאל זיך געפינען דער ולד, ביז דער לוקח וועט ברענגען א באווייז, זע איך דאך דא אז די רבנן האלטן עבדי כמקרקעי, האב איך דאך צוויי בריית'עס וואס אין די צוויי בריית'עס שטייט אז די רבנן האלטן עבדי כמקרקעי, איז כאטש ביי אונז אין דער משנה שטייט אז רב מאיר האלט עבדי כמקרקעי און די רבנן האלטן נישט אזוי, טו איך איבערקערן די משנה צוליב צוויי בריית'עס וואס דארט שטייט אנדערש, פרעגט די גמרא, האי הלכה כרב מאיר, אויב אזוי וואס שטייט דא אויך אז רב האט געזאגט די הלכה פון רב מאיר, הלכה כרבנן מיבעי ליה, ס'דארף דאך שטיין הלכה כרבנן, ווייל איך טוה דאך איבערקערן אויך די משנה, און איך לערן דאך אויך אין דער משנה אז די רבנן האלטן עבדי כמקרקעי, אז ביי עבדים קאן מען זאגן הרי שלך לפניך, קומט דאך אויס אז רב פסק'נט נישט ווי ר' מאיר נאר ער פסק'נט ווי די רבנן. ענטפערט די גמרא, הכי קאמר, אזוי זאגט רב, למאי דאפכיתו ותניתו, לויט דעם וואס איר האט איבערגעקערט און איר לערנט אז ר' מאיר האלט עבדים כמקרקעי דמי הלכה כר' מאיר, דאס וואס איר זאגט ר' מאיר האלט אזוי, אזוי איז די הלכה, אבער ער אליין רב האלט אז ווער האלט עבדי כמקרקעי, דאס האלטן די רבנן. תוספות פארענטפערט וואס רשי פרעגט פארוואס ביי פרה שטייט המחליף שטייט נישט המוכר פרה, און ביי שפחה שטייט המוכר שפחתו, ווייל די סדר איז אזוי, די סדר איז מען בייט איבער איין בהמה פאר אנדערע בהמה, און א שפחה פארקויפט מען מיט געלט, אבער כ'קען נישט זאגט תוספות זאגן ווי רשי זאגט אז כ'קען נישט זאגן המוכר פרה וילדה ווייל אין פרה נקנית בכסף אלא במשיכה, און בשעת משיכה זעהט ער צו ס'האט שוין געבוירן צו נישט, אבער א שפחה איז מען קונה מיט כסף, פארוואס? ווייל עבדים הוקשו לקרקעות, איך קען אזוי אויך נישט ענטפערן, ווייל דאס לערנט דאך רב מאיר, און רב מאיר טוט זיך נישט צוגלייכן עבדים צו קרקעות, רב מאיר האלט דאך אז נשבעין על העבדים ועל הקרקעות, עבדים האבן דעם דין ווי מטלטלין, און אויב ער גלייכט נישט צו די עבדים צו קרקעות לגבי שבועה, איז לגבי קנין טוט ער זיך אויך נישט צוגלייכן. ווייל איך זעה דאך דא אין גמרא ער ברענגט א ראיה פון שבועה אויף גזל, איז אזוי ווי איך ברענג א ראיה פון גזל פון שבועה אויף גזל, איז די זעלבע זאך לגבי קנין אויך. תוס' פירט אויס, לגבי גזל און שבועה איז טאקע גלייך, אויב איך זאג ביי דעם האט'ס א דין ווי קרקע איז ביי דעם אנדערן אזוי, אבער לגבי קנינים איז נישט קיין ראיה.